מאנטאג לך, ווען מען לערנט די פיר פסוקים מאנטאג האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ד' פון די מילוי י, י ו ד' פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת רוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, וירא ה' אל אברם, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברם ויאמר און ער האט געזאגט, לזרעך צו דיינע קינדער אתן וועל איך געבן את הארץ הזאת דאס לאנד, ארץ כנען, ויבן שם מזבח, האט אברהם געבויט דארט א מזבח לה' הנראה אליו, צום אייבערשטן וואס האט זיך אנטפלעקט, באוויזן צו אים. זאגט רש"י, ויבן שם מזבח על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל, אין די ווערטער לזרעך אתן את הארץ הזאת איז דא צוויי זאכן, איינס אז ער גייט האבן קינדער, און איינס אז ער גייט באקומען ארץ ישראל. זענען די מפרשים מסביר פארוואס האט ער הערשט יעצט געבויט א מזבח אויף בשורת הזרע, דער אייבערשטער האט דאך שוין געזאגט פארדעם אויכעט ואעשך לגוי גדול, זאגן זיי אז די הבטחה פון ואעשך לגוי גדול איז געווען אנגעוואנדן אין א תנאי פון לך לך מארצך, מה שאין כן דא אין דעם פסוק איז עס א הבטחה אן קיין שום תנאי, אויף דעם האט ער געבויט א מזבח. זאגט די תרגום, ואתגלי השם לאברהם ואמר לבנך אתן ית ארעא הדא, ובנא תמן מדבחא קדם השם דאתגלי ליה. זאגט די פסוק ווייטער, ויעתק משם, אברהם האט אריבערגעצויגן פון דארט, ההרה, צום בארג, ער האט אוועקגענומען זיין געצעלט פון די פלאץ פון שכם, פון אלון מורה, און ער האט עס געצויגן צו א בארג, מקדם לבית אל, וואס די בארג איז געוועזן פארנט אויף מזרח זייט פון בית אל, ויט אהלה און דארט האט ער אראפגענייגט זיין געצעלט, בית אל די שטאט איז געווען מים צו מערב פון זיין געצעלט, והעי און די שטאט עי איז געווען מקדם פון פארנט אויף מזרח פון זיין געצעלט. ויבן שם מזבח און ער האט געבויט דארט נאך א מזבח להשם צום אייבערשטן, ויקרא בשם השם ער האט גערופן אין נאמען פונעם אייבערשטן, ער האט מתפלל געווען צום אייבערשטן.

אהלו, שטייט נישט אין פסוק מיט א וואוו נאר מיט א היי צום סוף, אהלה כתיב, די כתיב איז א' היי ל' היי וואס דאס קען זיך ליינען אהלה איר געצעלט. פון דעם פארשטייט מען אז בתחילה נטע את אוהל אשתו, די ערשטע האט ער איינגעפלאנצט די געצעלט פון זיין פרוי שרה, ואחר כך את שלו און הערשט נאכדעם האט ער אויפגעשטעלט זיין אייגענע געצעלט פאר כל כבודה בת מלך פנימה, זי זאל זיך נישט דארפן דרייען אינדערויסן און ווארטן ביז מען שטעלט אויף זיין געצעלט און נאכדעם איר געצעלט, האט ער קודם אויפגעשטעלט איר'ס. ויבן שם מזבח. זאגט רש"י נתנבא אברהם האט נבואה געזאגט שעתידין בניו להיכשל שם, דארטן ביי די שטאט עי וועלן די אידן געשטרויכלט ווערן, און ס'איז געשטארבן זעקס און דרייסיג מענטשן ביי די מלחמה איינצונעמען עי, אין די צייטן פון יהושע בן נון, אדער ווי די גמרא זאגט ס'איז נישט געווען ממש זעקס און דרייסיג מענטשן, נאר יאיר בן מנשה וואס ער איז געווען גערעכנט אזוי ווי זעקס און דרייסיג מענטשן, און דאס איז געקומען צו זיי א שטראף על עוון עכן, צוליב די זינד פון עכן, וואס ער האט מועל געווען אין די חרם וואס יהושע האט ארויפגעשטעלט אז קיינער זאל נישט הנאה האבן פון די שטאט יריחו. והתפלל שם עליהם, האט אברהם מתפלל געווען דארט נעבן עי, אז ביי די מלחמה פון עי זאל טאקע נישט שטארבן צופיל אידן, און אין זיין זכות זענען טאקע נאר געשטארבן אדער דער איינער יאיר בן מנשה, אדער ווי ס'שטייט פשטות אין די פסוקים, נאר זעקס און דרייסיג פון די אידן. זאגט די תרגום,

זאגט רש י, הלוך ונסוע, שטעלט זיך רש י, ס'שטייט דאך שוין ויסע, וואס איז די פשט פון הלוך ונסויע? נאר ס'מיינט צו זאגן אז ער איז נישט געגאנגען אין איין צי, נאר לפרקים, צייטנווייז, יושב כאן חודש או יותר, ער האט זיך אראפגעזעצט אויף א פלאץ און גערוהט דארטן א חודש אדער מער ונוסע משם נאכדעם האט ער זיך ווייטער געצויגן פון דארט ונוטה אהלו במקום אחר און ער האט גענייגט זיין געצעלט אויף א צווייטן פלאץ. וכל מסעיו, אלע זיינע ציאונגען זענען געווען הנגבה, ללכת, צו גיין לדרומה של ארץ ישראל, צו דרום טייל פון ארץ ישראל, והיא לצד ירושלים, און דאס איז צו די ריכטונג פון ירושלים, שהיא בחלקו של יהודה, וואס ירושלים איז אין די טייל פון שבט יהודה, שנטלו, וואס זיי האבן באקומען זייער חלק בדרומה של ארץ ישראל, אין דרום טייל פון ארץ ישראל, הר המוריה, אין ירושלים איז געווען די הר המוריה, שהיא נחלתו, וואס דאס איז די נחלה פון די בני יהודה. זאגט די תרגום ונטל אברם אזיל ונטיל לדרומא זאגט די פסוק ויהי רעב בארץ ס'איז געווען א הונגער אין דעם לאנד כנען וירד אברם מצרימה האט אברהם גענידערט קיין מצרים לגור שם צו וואוינען דארט אויף א צייטווייליגע זמן כי כבד הרעב בארץ ווייל ס'איז שווער געווארן די הונגער אין דעם לאנד כנען זאגט רש י, רעב בארץ באותה הארץ לבדה, נאר אין דעם לאנד אליין איז געווען די הונגער, לנסותו אים צו פרובירן, אם יהרהר, אויב ער וועט קלערן אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא נאך די רייד פונעם אייבערשטן, שאמר לו, דער אייבערשטער האט אים געזאגט ללכת לארץ כנען, ועכשיו און יעצט משיאו, טוט ער אים אזוי ווי איבעררעדן, לצאת ממנה, אז ער זאל ארויסגיין דערפון. זאגט די תרגום, והוה כפנא בארעא, ונחת אברם למצרים, לאתותבא תמן, ארי תקיף כפנא בארעא. אין די נביאים לערנט מען אין די הפטורה פון ישעיה קאפיטל מ א, וואס מען רעדט דא ארום פון אברהם אבינו און זיין מלחמה מיט די ד' מלכים, וואס דאס ווערט וואס דאס איז ווערט דערציילט אין די סדרה אין פרשת לך לך. זאגט דער נביא, דער אייבערשטער זאגט, מי העיר ממזרח, ווער האט אויפגעוואכט פון די מזרח, וואס הייסט פון די שטאט ארם וואס איז אויף מזרח זייט פון די וועלט, דעם אברהם אבינו, און ער האט אים געהייסן ער זאל ארויסגיין פון דארט, און ער זאל זיך אפלאזן פון די אלע שלעכטע מענטשן דארט וואס דינען עבודה זרה, צדק יקראהו לרגלו, וואס דער אברהם, ווי אימער ער איז געגאנגען, האט ער אייביג געטראפן די צדק, און ער האט אייביג פארשפרייט די אמת'ע אמונה, ווי ער איז געגאנגען האט ער פארציילט פאר יעדן איינעם, אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ווער איז דער וואס יתן לפניו גוים, ער האט געגעבן פאר אים די פעלקער, אז אברהם האט געקענט באזיגן אזויפיל פעלקער, איינער אליין מיט נאך דרײַ הונדערט און אַכצן עבדים האט ער אוועקגעלייגט פיר שטארקע קעניגן מיט זייערע מיליטערלייט, און מלכים ירד, ער האט געוועלטיגט אויף קעניגן, יתן כעפר חרבו, זיין שווערד האט ער אזוי פיל גענוצט אז ער האט געהארגעט אזוי פיל שונאים אזוי ווי די זאמד פון די ערד, כקש נדף קשתו, און מיט זיין פיילן בויגן האט ער אזוי פיל גוים אוועקגעלייגט אזוי ווי צוטרעטענע אויסגעקלאפטע שטרוי זענען זיי געליגן אויף דער ערד. באקאנט די גמרא זאגט די מעשה מיט נחום איש גם זו אז מ'האט אויפגעטוישט ער האט געהאט א קאסטן פול מיט טייערע שטיינער און מענטשן ביי וועם ער איז איינגעשטאנען האבן עס אויפגעטוישט אויף זאמד, און ס'איז געקומען אליהו און האט געזאגט פארן קעניג, אפשר איז דאס אזא ספעציעלע זאמד וואס אברהם זייער זיידע האט גענוצט, וואס ווען מ'ווארפט די זאמד ווערט עס שווערדן, און ווען מ'ווארפט שטרוי ווערט עס פיילן, און מ'האט עס טאקע פרובירט און ס'איז אזוי געווען.

זאגט דער פסוק ווייטער, ירדפם, אברהם האט זיי נאכגעיאגט, יעבור שלום, ער איז אדורך מיט פרידן, קיינער האט זיך נישט געקענט קעגנשטעלן, אורח, אפילו דאס איז געווען אזא מין וועג וואס ברגליו לא יבוא, מיט זיין פיס איז ער נאך קיינמאל נישט געקומען, ער האט זיך נישט אויסגעקענט אין יענע געגנטער, דאך האט ער געהאט א אויבערהאנט און זיי אלע באזיגט. אדער איז דא נאך א פשט אורח ברגליו לא יבוא נאך די מלחמה איז ער געווען אזוי פריש און אזוי נישט אפגעמוטשעט כאילו איינער איז בכלל נישט געגאנגען אין וועג. זאגט די תרגום רדפינון עדא שלם חילת אורח ברגלוהי לא עלת זאגט דער נביא ווייטער, מי פעל ועשה, ווער האט געטוהן די אלע ניסים פאר אברהם אבינו, קורא הדורות מראש, דאס האט דאך געטוהן דער אייבערשטער, וואס ער רופט אלע דורות פון אנהייב אן, נאך פאר אברהם, נאך פאר אדם הראשון, האט שוין דער אייבערשטער פאראויס געזאגט יעדן דור ווי אזוי ס'וועט אויסקוקן, ווער ס'וועלן זיין די מנהיגים. אני השם ראשון, איך דער אייבערשטער בין דער ערשטער, און איך האב פאר די ערשטע דורות ארויסגעהאלפן, ואת אחרונים אני הוא, איך בין אויכעט מיט די לעצטע, און אויך פאר די לעצטע דורות וועל איך זיין מיט ענק און איך וועל ענק ארויסהעלפן און אויסלייזן פונעם גלות, דאס זאגט ער אקעגן דעם וואס איז געשטאנען, מען האט נעכטן געלערנט אז די אידן האבן זיך אפגערעדט אז כאילו חס ושלום דער אייבערשטער האט מעלים עין געווען פון זייערע צרות, און ער באשטראפט נישט די גוים און ער געבט נישט דעם גוטן שכר פאר די אידן, זאגט דער אייבערשטער ואת אחרונים אני הוא, ווארטס אויס, ס'וועט נאך קומען די צייט פון די גאולה, איך וועל ענק נאך ארויסהעלפן אזוי ווי איך האב ארויסגעהאלפן ענקער זיידן אברהם. זאגט דער תרגום, מאן אמר, אילין קיים, אמר ועביד וסדר דריא מלקדמין אנא השם ברית עלמא מבראשית אף עלמי עלמיא דילי אינון בר מיני לית אלהא. זאגט דער נביא ווייטער, ראו איים, די גוים וואס וואוינען אויף די אינזלען וועלן זען די אלע ניסים וואס מען גייט טון מיט די אידן, וייראו, וועלן זיי מורא האבן, קצות הארץ, אפילו די וואס וואוינען ווייט אוועק ביי די אנדערע עקן פון די וועלט וועלן הערן, יחרדו, זיי וועלן אויפציטערן, קרבו ויאתיון, זיי וועלן זיך גענענען איינער צום צווייטן און קומען צו האלטן אינאיינעם מלחמה אקעגן די אידן, אדער ווי דער רד"ק זאגט אז ס'גייט ארויף אויף די צייטן פון אברהם אז אלע גוים האבן דעמאלטס געהערט די גרויסע ניסים וואס איז געשען צו אברהם און זיי וועלן קומען אזוי ווי דער מלך סדום איז געקומען צו אברהם און ער האט זיך געבעטן ביי אים ער זאל נעמען פון אים די מתנת חינם און ער האט אים געזאגט תן לי הנפש והרכוש קח לך. ווי אונז וועלן מיר זעהן אבער ווייטער אין די פסוקים רעדט זיך דער נביא אפ אז דאס אלעס האט נאכנישט געהאלפן אז די גוים זאלן אפלאזן זייערע שלעכטע וועג פון דינען עבודה זרה, נאר איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, וואס וועלן מיר מארגן לערנען, אז זיי האבן ווייטער אנגעהאלטן מיט זייער שלעכטע וועג פון געצנדינעריי. זאגט דער תרגום, חזו נגותא וידחלון, דבסיפי ארעא יזועון יתקרבון וייתון. שלמה המלך זאגט אין משלי, קאפיטל ג', פארדעם האט מען געלערנט אז מען זאל זיך אנהאלטן אין די מידת החסד און אין די מידת האמת, אויף דעם ארויף זאגט ער, דורך דעם, ומצא חן, דו וועסט געפינען גענאדע ושכל טוב און א גוטע שכל, בעיני אלקים ואדם, אין די אויגן פונעם אייבערשטן און פון מענטשן, יעדער וועט זאגן אויף דיר אז דו האסט א גוטעס קלארע שכל. און רבינו יונה איז מסביר, ומצא חן גייט ארויף אויב מ'וועט זיך אנהאלטן מיט די מידת החסד, אז מ'טוט חסד מיט אנדערע מענטשן, איז כל המרחם על הבריות מרחמין עליו, מענטשן וועלן זיך אויף אים דערבארעמען, ער וועט האבן חן, און טאמער א מענטש גייט זיך אום מיט די מידת האמת, ער טוט נישט חנפ'ענען קיינעם, און ער זאגט ארויס דעם ריכטיגן דעת תורה, דאס הייסט א שכל טוב. זאגט דער תרגום ותשכח חסדא ושכלא וטיבותא קדם אלקא, וקדם בני אנשא. זאגט שלמה המלך ווייטער, בטח אל השם בכל לבך, פארזיכער דיך אויפן אייבערשטן מיט דיין גאנצע הארץ, זאלסט האבן א גאנצע בטחון אן קיין שום ספיקות אינעם אייבערשטן, ואל בינתך אל תשען, פארלאז דיך נישט, ליין דיך נישט אן אויף דיין אייגענע פארשטאנד און זאג און טראכטן אז ווייל דו ביסט עפעס א איש מוצלח אז מיט דיין אייגענע פארשטאנד וועסטו קענען עפעס אויפטון אליין, זאלסט וויסן אז אלעס ווענדט זיך אינעם אייבערשטן, ממילא דארפסטו האבן בטחון אויפן אייבערשטן. זאגט די תרגום, סבר באלקא מן כולי לבך, ועל ביונתא דלבך לא תסתמיך. זאגט דער פסוק ווייטער, בכל דרכיך, אין אלע דיינע וועגן, וואס אימער דו טוסט נאר, דעהו, זאלסטו וויסן און געדענקען פונעם אייבערשטן, והוא יישר אורחותיך, ער וועט גראד מאכן דיינע וועגן. זאגט רבינו יונה, וואס קומט דער פסוק צולייגן אויף די פריערדיגע פסוק, פריער האט ער דאך שוין געזאגט, בטח אל השם בכל לבך, אז מען דארף זיך פארזיכערן און פארלאזן אויפן אייבערשטן מיטן גאנצן הארץ, וואס זאגט ער דא בכל דרכיך דעהו, זאגט ער ווייל ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ווען ס'קומט אים אונטער א גרויסע זאך, א אומגעווענליכע זאך, למשל ער דארף אפרייזן אין ים פאר געשעפטן, אדער ער דארף זיך ארויסלאזן אויף א וועג אין מדבר, דעמאלטס פארזיכערט ער זיך אויפ'ן אייבערשטן, ווייל ער האט מורא וואס ס'קען געשען טאמער דער אייבערשטער וועט אים נישט דעמאלטס ארויסהעלפן. און ער ווייסט אז זיין אייגענע פארשטאנד קען אים נישט צופיל ארויסהעלפן דא, דעמאלטס פארזיכערט ער זיך אויפן אייבערשטן, אבער אויף קלייניקייטן, ס'מאכט זיך אים א קליינע געשעפטל, א קליינע זאך, טראכט ער, דאס קען ער אליין ערלעדיגן, אזוי מיינט ער, און ער טראכט, און אז און אז ס'וועט נישט געלונגען, ס'וועט זיין א דורכפאל, איז אויך נישט אזוי געפערליך, פארדעם זאגט שלמה המלך, בכל דרכיך דעהו אויף יעדן זאך, יעדן קלייניקייט, וואס מ'דארף נאר האבן, דארף מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, און וויסן אז אנעם אייבערשטן וועט עס נישט גיין. ס'איז באקאנט אז ס'איז דא א גאנצע סימן אין שלחן ערוך אויף דעם פסוק, אין אורח חיים סימן רל"א דער מחבר זאגט דארטן, יעדע זאך וואס א מענטש האט הנאה אויף די וועלט, זאל ער אינזין האבן אז דאס טוט ער לעבודת הבורא יתברך אזוי ווי ס'שטייט בכל דרכיך דעהו, און די חזל האבן שוין געזאגט כל מעשיך יהיו לשם שמים, אפילו זאכן פון א רשות, עסן, טרינקען, גיין, זיצן, שטיין, שמועסן, אלע אנדערע געברויכן זאל מען נאר טון אינזין האבן לעבודת הבורא. זאגט דער מחבר אז א מענטש איז געווען הונגעריג אדער דארשטעריג, ווען ער זאל אינזין האבן ביים עסן און טרינקען אז ער טוט עס פאר די אייגענע הנאה, אינו משובח. נאר וואס דען, מען דארף אינזין האבן אז מען עסט כדי צו האבן כח צו דינען דעם אייבערשטן. אז א מענטש זיצט מיט מענטשן במקום צדיקים, אויב ער טוט עס פאר די אייגענע הנאה, איז ער אויך נישט געלויבט, נאר אז מען טוט עס לשם שמים, אז מען לייגט זיך שלאפן, זאגט ער, דאס דארף מען נישט זאגן, אז אויב ס'איז א צייט וואס ער קען זיצן און לערנען אדער טון מצוות טאר מען זיך נישט אנרייסן דעם שלאף סתם פאר פערגעניגן אויס, נאר אפילו אין א צייט וואס דער מענטש איז אויסגעמוטשעט און ער מוז גיין שלאפן זיך אפצורוען, אויב טוט ער עס אבער פאר די הנאת הגוף, אינו משובח, נאר מען דארף אינזין האבן אז מ'זאל געבן א מנוחה פאר'ן גוף, פאר געזונטהייט אויס, כדי מ'זאל האבן דעם קאפ אויפ'ן פלאץ צו קענען לערנען תורה. און די זעלבע זאך ווען מ'שמועסט, אפילו מ'שמועסט דברי חכמה, דארף אויך זיין די כוונה לעבודת הבורא, אדער פאר א זאך וואס ברענגט צו עבודת הבורא, און ער פירט אויס אז די כלל איז, א מענטש דארף לייגן זיינע אויגן און זיין הארץ אויף אלע זיינע וועגן און אפמעסטן אלע זיינע מעשים, און ווען ער זעט א זאך וואס וועט אים צוברענגען צו עבודת הבורא זאל ער עס טון און אנישט זאל ער עס נישט טון, און מי שנוהג כעין ווער ס'פירט זיך אזוי עובד את בוראו תמיד, קומט אויס אז יעדע רגע מיט יעדע זאך וואס ער טוט אפילו דברים גשמיים דינט ער דעם אייבערשטן. זאגט דער תרגום בכל ארחתך דעיהי והוא יתריץ שבילך. זאגט שלמה המלך ווייטער, אל תהי חכם בעיניך, זיי נישט קיין קלוגער אין דיינע אויגן, האלט דיך נישט קלוג, און האלט דיך נישט העכער פון דיינע מוכיחים, ס'זאל דיר פאסן אויסהערן מוסר פון א צווייטן. ירא את ה', האב מורא פונעם אייבערשטן וסור מרע, און קער דיך אפ פון שלעכטס, מצודות טייטשט אויס דעם פסוק, אל תהי חכם בעיניך, האלט דיך נישט קלוגער פון די חכמים, און דו וועסט זאגן איך דארף נישט צוקומען צו קיין גדרים וסייגים ווייל איך וועל קיינמאל נישט עובר זיין אויף די עבירה אליין, נאר ירא את השם, פארכט פונעם אייבערשטן, וסור מרע מיינט קער דיך אפ, ווייט ווייט פונעם שלעכטס, מאך גדרים וסייגים, ווייל אנישט וועסטו חלילה געשטרויכלט ווערן מיט די עבירה אליין. זאגט דער תרגום, לא תהוי חכים באפך, דחיל מן אלקא וסטי מן בישתא. זאגט די הייליגע משנה, מסכת שבת פרק ג', כירה א אויוון, א ברייטע אויוון וואס האט פלאץ אויבן, ס'האט צוויי לעכער ארויפצולייגן צוויי טעפ, שהסיקוה וואס מ'האט עס אנגעהייצט בקש מיט שטרוי ובגבבא אדער מיט קליינע דינע העלצעלעך וואס איז אזוי ווי שטרוי, נותנים עליה תבשיל, מעג מען ארויפלייגן פון פאר שבת א געקעכטס וואס זאל בלייבן דארטן ביז אין שבת אריין, און מען האט נישט מורא אז דער מענטש וועט גיין אינמיטן שבת און אביסל אויפפלאמען, אויפשארן די די קש וגבבא אז ס'זאל בעסער ברענען, ווייל קש וגבבא איז א זאך וואס ס'ברענט אויס און ס'איז נישט שייך אויפצושארן. און בכלל איז א כירה א גרויסע זאך און ס'האלט נישט אזוי שטארק די היץ אין זיך אז מ'זאל עס נאך קענען אויפפלאמען אויב ס'איז געווען אנגעהיצט מיט קש וגבבא. זאגט די משנה בגפת אויב ס'איז געווען אנגעהייצט פון פאר שבת מיט אפפאל פון איילבירטן אדער פון סעסעמיס. ובעצים אדער מיט העלצער, אזעלכע קוילן איז יא דא א חשש אז אויב מען וועט לאזן א טאפ אויף דעם איבער שבת וועט ער אינמיטן שבת גיין אויפשארן די קוילן אז ס'זאל בעסער ברענען ס'זאל זיך בעסער אפקאכן די געקעכטס, לא יתן טאר מען נישט ארויפלייגן דעם טאפ פון ערב שבת און לאזן איבער שבת עד שיגרוף ביז מען שארט אויס אלע קוילן, או עד שיתן את האפר אדער מען דעקט עס איבער מיט אש ס'זאל ווערן דערשטיקט און מען זאל עס נישט קענען אויפפלאמען. איז די ברטנורא מבאר אז מען רעדט דא פון א געקעכט וואס איז נאכנישט אינגאנצן אפגעקאכט, אדער אפילו עס איז שוין יא אפגעקאכט, אבער אויב ס'זאל אביסל צוברענען וועט עס זיין געשמאק, דעמאלטס האב איך מורא אז דער מענטש וועט גיין אויפשארן די קוילן אינמיטן שבת, און מען טאר נישט לאזן א טאפ נאר טאמער די כירה איז געווען גרוף וקטום, אויסגעשארט אדער ארויפגעלייגט אש. אבער א געקעכטס וואס איז נישט אפגעקאכט אינגאנצן, אדער אפילו עס איז שוין יא אפגעקאכט אבער טאמער ס'זאל אביסל צוברענען וועט עס האבן א שלעכטע טעם, מעג מען עס לאזן אפילו אויף א כירה וואס איז לא גרוף ולא קטום און איך האב נישט מורא אז ער גייט גיין אויפשארן די קוילן, וויבאלד דער מענטש האט שוין מסיח דעת געווען, ער ווייסט דאך אז אפילו ער זאל גיין שארן ס'וועט נישט אזוי שנעל ווערן אפגעקאכט, און ער וויל נישט אז ס'זאל צוברענען ווייל ס'וועט באקומען א שלעכטע טעם. זאגט ער, אפילו א מענטש האט א גאנצע טאפ מיט זאכן וואס איז שוין אינגאנצן אפגעקאכט, אבער ס'קומט בין השמשות ווארפט מען אריין דארטן א רויע שטיקל פלייש, ווערט די גאנצע זאך אזוי ווי א געקעכטס וואס איז נאכנישט געקאכט, און מען מעג עס לייגן אויף א כירה וואס איז אינה גרופה וקטומה. זאגט די משנה בית שמאי אומרים, חמין. אפילו נאכדעם וואס מען האט גורף געווען, אויסגעשארט דעם כירה, אדער צוגעדעקט מיט אש מעג מען נאר ארויפלייגן וואסער, וואס וואסער איז א זאך וואס איז איינמאל אפגעקאכט, מען דארף עס מער נישט גיין קאכן ווייטער. האב איך נישט מורא ער וועט גיין שארן, ער וועט גיין אויפשארן, ווייל אפילו עס איז גרוף קען זיך אמאל מאכן אז ס'בלייבט איבער דארט אפאר קוילנדלעך, און אפילו עס איז קטום קען זיך אויכעט נאך בלייבן עפעס א פונק וואס מען קען אויפשארן, ביי חמין, ביי וואסער, האט מען נישט מורא געהאט אויף דעם, אבל לא תבשיל אבער א געקעכטס העט מען נישט לאזן,

מען מעג נאר אראפנעמען דעם טאפ אינמיטן שבת אבל לא מחזירין, מען וועט עס נישט מעגן צוריקלייגן, אפילו די חמין, די ווארעמע וואסער וואס זיי האבן געלאזט משהה זיין אויף שבת, מעג מען עס אבער נישט צוריקלייגן, אפילו מען וועט עס נאך האלטן אין די הענט, מען האט עס נישט אראפגעלייגט אויף דער ערד, און מען האט נישט מסיח דעת געווען, טאר מען עס אבער נישט צוריקלייגן, ווייל דאס זעט אויס ווי מען לייגט יעצט ארויף א נייע זאך אינמיטן שבת, ובית הלל אומרים אף מחזירין, די חמין ותבשיל וואס זיי לאזן משהה זיין, אויב מ'האט עס אראפגענומען אינמיטן שבת און געהאלטן אין די הענט, מ'האט עס נישט אראפגעלייגט אין ערגעץ, מעג מען עס צוריק לייגן און ס'זעט נישט אויס ווי א נייע זאך. משנה ב'. תנור, א קלענערע אויוון, וואס ס'גייט שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן, און די היץ האלט זיך זייער שטארק. ס'האט פלאץ ארויפצולייגן אויף דעם נאר איין טאפ, און אויכעט גייט עס שיף, שמאל אויבן און ברייט אונטן, ממילא די היץ פון ערב שבת בלייבט זייער שטארק דארטן און ס'איז דא מער א חשש אז מען גייט מחתה זיין אינמיטן שבת, ממילא זאגט די משנה שהסיקוהו בקש ובגבבא אפילו מען האט עס אנגעהייצט מיט שטרוי אדער דינע העלצעלעך. לא יתן זאל מען נישט לייגן דארטן קיין טאפ בין מתוכו סיי פון אינעווייניג בין מעל גביו סיי פון אויף דעם, אדער ווי דער ברטנורא האט א גירסא מגביו און ער זאגט אז ס'מיינט אינדרויסן, אנלאנען ביי די וואנט פונעם תנור טאר מען אויכעט נישט, ווייל אפילו בקש ובגבבא איז דא א חשש אז מען וועט גיין מחתה זיין, ווייל די היץ אין דעם האלט זיך זייער שטארק און ס'איז יא מעגליך אויפצופלאמען אפילו ס'איז געווען אנגעהייצט נאר בקש ובגבבא. כופח. א כופח איז א פירקאנטיגע זאך, דאס הייסט ס'איז אייניג ברייט אונטן ווי אויבן, און אויכעט האט עס נאר פלאץ פאר איין טאפ, ממילא דאס איז אזוי ווי צווישן א קירה און א תנור, ס'איז נישט אזוי גרויס ווי א קירה, ווייל א קירה האט פלאץ פאר צוויי טעפ און דאס האט פלאץ נאר פאר איין, אבער ס'האט נישט אזא היץ ווי א תנור, ווייל ס'איז ברייט פון אויבן אויכעט, ס'גייט נישט שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן ווי א תנור, ממילא האט עס, די הלכה דערפון איז צווישן א קירה מיט א תנור. זאגט די משנה שהסיקוהו בקש ובגבבא, אויב מען האט עס אנגעהייצט מיט שטרוי אדער דינע העלצעלעך הרי זה ככיריים, האט עס א קולא, אזוי ווי ביי כיריים, אז אפילו עס איז נישט גרוף וקטום מעג מען משהה זיין אויף דעם א געקעכטס, אויב אבער מען האט עס אנגעהייצט בגפת ובעצים, מיט אפפאל פון איילבירטן, אדער מיט העלצער, הרי כתנור, האט עס א הארבקייט אזוי ווי א תנור, און נישט נאר וואס מ'טאר נישט ארויפלייגן אויף דעם, נאר מ'טאר נישט אפילו סומך זיין נעבן דעם, אפילו ווען ס'איז געווען גרוף וקטום, ווייל אזוי ווי ביי א תנור העלפט נישט קיין גריפה וקטימה, מ'טאר קיינמאל נישט ארויפלייגן אויף א תנור אדער נעבן א תנור, וויבאלד א תנור האט א מורא'דיגע היץ אין זיך. משנה ג' אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל. מען טאר נישט נעמען א רויע איי און שבת וויל מען עס לייגן נעבן א טאפ וואס מען האט אין דעם געקאכט וואסער און מען וויל אז דאס די איי זאל ווערן אביסל מגולגל ס'זאל ווערן אביסל לויז אזוי האלב געקאכט זאל עס ווערן דורך די היץ פון דעם מיחם וואס איז פריער געווען אויפן פייער די מיחם די הייס וואסער וואס איז יעצט דא אין דעם איז א תולדות אור און מען טאר נישט קאכן שבת אפילו אין א תולדות אור. ולא יפקיענה בסודרין, מען טאר אויכעט נישט נעמען א טיכל און עס לאזן אנהייצן אקעגן איבער די זון ס'זאל ווערן א תולדות חמה, און נאכדעם וועט מען נעמען דעם איי און אויפברעכן אויף דעם סודר אז ס'זאל זיך דורך דעם אפבראטן, ווייל די תנא קמא האט געהאלטן אז מ'האט גוזר געווען תולדות חמה אטו תולדות האור, ווען מ'זאל לאזן א ביצה אויף די זון אליין דאס קען מען נישט גוזר זיין, דאס האלט יעדער אז מען מעג, אבער אויף א סודר וואס דאס איז א תולדות חמה און תולדות חמה קען זיך אויסמישן מיט תולדות האור, האט מען גוזר געווען, ורבי יוסי מתיר, ווייל רבי יוסי האט געהאלטן אז מען האט נישט גוזר געווען תולדות חמה אטו תולדות האור. מעג מען אויפמאכן א איי אויף א טיכל וואס האט זיך געבראטן אויף די זון? זאגט אבער די משנה, רבי יוסי איז אויכעט מודה ולא יטמיננה בחול, מען זאל נישט נעמען א איי און באהאלטן אין זאמד ובאבק דרכים אדער אין שטויב פון די וועגן, בשביל שתצלה אז דאס זאל ווערן אפגעבראטן, ווייל הגם ער האט נישט גוזר געווען תולדות חמה אטו תולדות האור, און די זאמד איז דאך אויכעט נאר הייס דורך די זון, אבער וויבאלד ס'איז זאמד איז דא צוויי חששות, אדער קען זיך עס אויפטוישן מיט קוילן, מענטשן וועלן זאגן אז פונקט ווי מען מעג באהאלטן אין זאמד מעג מען באהאלטן אין קוילן אויכעט, אדער איז דא א גזירה אז א מענטש וועט מאכן א לאך און דאס איז א איסור פון חרישה. משנה ד'. מעשה שעשו אנשי טבריה. די מענטשן פון טבריה האבן דאך געוואוינט אין די געגנטער וואו ס'איז דא די חמי טבריה וואס איז איבערגעבליבן פון די מבול ווארעמע טייכן, האבן זיי געוואלט אז אין שבת זאלן זיי אויכעט באקומען פיינע ווארעמע וואסער, והביאו האבן זיי געברענגט זיי האבן געלאזט ציען פון ערב שבת סילון אזא פייפ של צונן פון קאלטע וואסער לתוך אמה של חמין ס'איז געווען א אפלויף פון חמי טבריה און זיי האבן געלאזט אדורך ציען אין דעם א פייפ וואס דארט זאל לויפן קאלטע פיינע פרישע וואסער וואס מ'קען טרינקען אבער ס'זאל זיך אנווארעמען דורך די חמין. אמרו להן חכמים, אם בשבת, אויב מען וויל זיך באנוצן מיט די וואסער אין שבת, האט עס א דין כחמין שהוחמו בשבת, אזוי ווי ווארעמע וואסער וואס מען האט אנגעווארעמט אין שבת, וואס דאס איז אסורין ברחיצה, מען טאר זיך נישט וואשן דערמיט, אפילו א קליינע פינגער, ובשתיה און מען טאר עס נישט טרינקען. ביום טוב, אויב מען וויל זיך באנוצן מיט די וואסער אין יום טוב האט עס א דין כחמין שהוחמו ביום טוב וואס איז אסורין ברחיצה, דא מיינט עס נאר די גאנצע גוף, אבער ידיו ורגליו מעג מען יא, ומותרין בשתיה, און טרינקען מעג מען עס יא. פארוואס האט מען גוזר געווען? ווייל די סילון איז דאך געווען טמון, באהאלטן, אין א אמה של חמין, וואס דאס איז א זאך וואס איז מוסיף הבל, הטמנה בדבר המוסיף הבל איז אסור אפילו מען האט עס געטון פון ערב שבת. זאגט די משנה ווייטער, מוליאר, א מין כלי וואס איז אזוי ווי א טערמאס, וואס האט געהאט א גרויסע פלאץ ווי מען האט געלייגט די וואסער, און ארום און ארום ביי די ווענט איז געווען א עקסטערע אפטיילונג וואו ס'איז געליגן קוילן, און דאס האט געהאלטן אז די וואסער זאל בלייבן הייס. הגרוף, מען האט אבער אויסגעשארט, מען האט אוועקגענומען די קוילן, ס'איז אבער נאך אלץ געבליבן די כלי אביסל הייס, שותין הימנו בשבת, מעג מען טרינקען פון דעם אין שבת, איך מעג אריינלייגן וואסער, ווייל דאס טוט נישט מוסיף הבל זיין, דאס טוט נאר האלטן די היץ, איך לייג עס אריין וואסער, בלייבט עס אויף די זעלבע גראד, ס'ווערט נישט אפגעקילט. אבער ס'איז נישט מוסיף הבל מילא מעג מען טרינקען פון די כלי, אבער אנטיכי, א אנדערע מין כלי, וואס דארט פלעגט מען לייגן די קוילן פון אונטן, ס'האט געהאט אזוי ווי צוויי שוליים און אויף די אונטערשטע חלק האט מען געלייגט קוילן, אף על פי שגרופה, אפילו ס'איז געווען אויסגעשארט, שוין נישט געווען קיין קוילן דארט, אין שותין ממנה טאר מען נישט טרינקען דערפון, וויבאלד ס'איז געווען אזא פארמאכטע פלאץ, האט עס געווען איז עס געווען א א זאך וואס האט יא אנגעווארעמט די וואסער, און ס'איז יא געווען מוסיף הבל, פארדעם טאר מען נישט טרינקען פון דעם אום שבת. משנה היי. המיחם, א ווארעמער, שפינהו וואס מ'האט עס אראפגענומען פונעם פייער, א גרויסע קעסל וואס ס'האט אין זיך אסאך הייס וואסער, כ'האב עס אראפגענומען פונעם פייער, לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, זאל מען נישט אריינלייגן ווייניג קאלטע וואסער אז דאס זאל ווערן אנגעווארעמט, ווייל דאס הייסט געקאכט אום שבת. אבל נותן הוא לתוכו, ער מעג אריינלייגן אסאך קאלטע וואסער אויפאמאל, או לתוך הכוס, אדער אין א כלי שני מעג מען אויכעט אריינלייגן, כדי להפשירן, צו מאכן אז ס'זאל ווערן לוליך. אפגעקאכט וועט עס שוין נישט ווערן, ווייל ער לייגט דאך אסאך אויפאמאל, אדער ווייל ער לייגט עס אין א כלי שני, וואס כלי שני, איז נישט מבשל, דאס איז די פשט פון תוספות, די ברטנורא לערנט אז לתוך הכוס מיינט אויכעט אז אין א כוס וואס איז א כלי שני מוז מען אויכעט לייגן אסאך אויפאמאל וואס ס'ווערט נאר לוליך, אבער ווייניג אויפאמאל טאר מען נישט, ווייל די תנא זאל האלטן כלי שני איז יא מבשל. אבער דאס איז אביסל שווער, ווייל א שורה נאכדעם העט מען זען אז די תנא האלט כלי שני אינו מבשל. איז תוספות לערנט טאקע אז אין א כוס מעג מען אריינלייגן וויפיל מען וויל ווייל כלי שני אינו מבשל. זאגט די משנה, האילפס והקדירה, צוויי סארטן טעפ, שהעבירן, ער האט עס אראפגענומען פונעם פייער מרותחין, ס'ברענעדיג הייס. לא יתן לתוכן תבלין, זאל ער אום שבת נישט אריינלייגן קיין געווירצן אין דעם, ווייל דאס איז דאך א כלי ראשון, וואס איז יד סולדת בו און ס'קאכט אפ די תבלין. אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי, אין א טעלער אדער א שיסל, וואס דאס איז שוין א כלי שני, מעג מען אריינלייגן די תבלין, ווייל כלי שני אינו מבשל. רב יהודה אומר לכל הוא נותן, מען מעג אריינלייגן תבלין סיי אין א כלי שני און אפילו אין א כלי ראשון אויכעט, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, אויסער טאמער די געקעכטס וואס ליגט אינעם טאפ האט אין זיך א שארפקייט, ס'האט עסיג, אדער ס'האט זאפט וואס איז ארויסגערינען פון א פיש, געזאלצענע פיש, דאס מאכט אז ס'זאל זיך יא אפקאכן, אין אזא פאל וועט מען נישט מעגן אריינלייגן קיין תבלין. איז די ברטנורא פירט דא אויס אז נאר תבלין איז א פראבלעם אריינצולייגן אין א כלי ראשון, לויט ווי אונז פסק'ענען נישט ווי רבי יהודה, און א תבלין מעג מען נישט אריינלייגן אין א כלי ראשון אפילו נאכדעם וואס מ'האט עס אראפגענומען פונעם פייער, אבער זאלץ קאכט זיך נישט אפילו אין א כלי ראשון, נאר ווען ס'איז אויפן פייער. לפיכך זאגט ער, מעג מען לייגן זאלץ אפילו אין א כלי ראשון וואס מ'האט אראפגענומען פונעם פייער. תוס' זאגט אבער, און דער רמ"א ברענגט עס צו אין שולחן ערוך, אין סימן שי"ח סעיף ט', אז ס'איז יא אסור צו לייגן זאלץ אין א כלי שני ווילאנג ס'איז יד סולדת בו, לויט איין שיטה, און תוס' פירט אויס והמחמיר תבוא עליו ברכה וויבאלד ס'איז א מחלוקה צו זאלץ קען ווערן געקאכט אין א כלי שני אדער ס'קען נישט ווערן געקאכט אפילו אין א כלי ראשון אראפ פון פייער איז ווער ס'איז מחמיר נישט אריינצולייגן קיין זאלץ אפילו אין א כלי שני תבוא עליו ברכה. משנה ו'. אין נותנין כלי תחת הנר, מען טאר נישט אום שבת אונטערלייגן א שיסל אונטער א לייכטער לקבל בו את השמן אריינצונעמען אין זיך אויב ס'וועט ארויסקומען אראפרינען אביסל אויל פונעם לעכט, פארוואס טאר מען דאס נישט טון, ווייל די כלי נאכדעם וואס ס'וועט אריינגיין די אויל וועט מען עס נישט מעגן אוועקנעמען פון פלאץ, קומט אויס אז ער איז מבטל כלי מהיכנו, ער נעמט אוועק א כלי פון איר באשטימטע צוועק, מען קען עס מער נישט נוצן, איז ווי רשי זאגט דא אויפן פלאץ, הייסט עס אזוי ווי ער האט באפעסטיגט די כלי צו די ערד מיט ליים, דאס הייסט אזוי ווי בונה, רשי זאגט אויף אנדערע פלעצער אז דאס הייסט אזוי ווי ער צוברעכט די כלי, ס'א תולדה פון סותר. ואם נתנו מבעוד יום, טאמער מען האט אבער געלייגט די כלי שוין פון ערב יום טוב, פון ערב שבת, מותר, מעג מען, דאס דארט לאזן, אדער ווי אנדערע זאגן אז מען מעג עס אפילו לכתחילה לייגן פון ערב שבת. זאגט אבער די משנה ואין ניאותין ממנו, מען וועט נישט טארן הנאה האבן, מען טאר נישט געניסן, פון די אויל וואס טראפט אריין אינמיטן שבת אין די כלי, לפי שאינו מן המוכן, די אויל איז דאך נישט צוגעגרייט, ס'איז דאך מוקצה, מען האט עס מקצה געווען אז דאס זאל ברענען אין די לעכט, ממילא טאר מען נישט הנאה האבן דערפון אין שבת. זאגט די משנה מטלטלין נר חדש, מען מעג אום שבת טראגען, רירען, א נייע לייכטער וואס מען האט נאכנישט קיינמאל געצינדן דערין, ס'איז נאכנישט מיאוס, אבל לא ישן אבער נישט קיין אלטע לייכטער וואס איז מוקצה מחמת מיאוס. רבי שמעון אומר, כל הנרות מטלטלים, מען מעג אלע סארטן לייכטערס טראגען, סיי מען האט עס שוין גענוצט סיי מען האט עס נישט גענוצט, און אפילו א לייכטער וואס מען האט דעם שבת געצינדן דערין, אויב ס'האט זיך שוין אויסגעלאשן די לעכט, האלט נישט רבי שמעון קיין מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא און מען מעג עס ווייטער טראגען, חוץ מן הנר הדולק בשבת, נאר א לייכטער וואס ס'ברענט נאך יעצט אום שבת, איז דאך דא א חשש אז ווען דו וועסט עס רוקן פון פלאץ וועט זיך אויסלעשן די לעכט, דאס טאר מען נישט טראגן. זאגט די ברטנורא להלכה פסק'ען מיר נישט אזוי, נאר מיט די חלק פסק'ענט מען יא ווי ר' שמעון, אז א אלטע לייכטער, אויב אויב ס'איז נישט געווען אנגעצינדן א לעכט אין דעם די שבת, איז מוקצה מחמת מיאוס האלט מען טאקע נישט און מ'מעג עס מטלטל זיין, דאס הייסט לצורך גופו אדער לצורך מקומו. אבער אונז האלט מען נישט מיט רב ווי רב שמעון מיט די חלק אז טאמער מ'האט יא אנגעצינדן א לעכט אין דעם לייכטער דעם שבת בלייבט עס יא אסור לויט אונז צו מטלטל זיין א גאנץ שבת אפילו נאכדעם וואס די לעכט איז שוין אויסגעלאשן. זאגט די משנה נאך א הלכה נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, מען מעג אונטערלייגן א כלי אונטער די לייכטער אנצונעמען די פונקען, אויב ס'וועט ארויספליען פונקען פון די פלאם זאל עס נישט אפברענען דעם טיש, ווייל ווייל דאס הייסט נישט קיין ביטול כלי מהיכנו, ווייל די פונקען איז אין בהם ממש, די כלי העט מען מעגן אוועקנעמען אפילו נאכדעם אויכעט פון דארט. ולא יתן לתוכו מים, מען טאר אבער נישט אריינלייגן אין דעם שיסל קיין וואסער אפילו פון ערב שבת, מפני שהוא מכבה ווייל ער פארלעשט, ס'איז א גזירה אז מען זאל נישט ערב שבת לייגן קיין וואסער דארט ווייל איך האב מורא ער וועט לייגן אום שבת, און אום שבת קען מען צוקומען צו כיבוי ממש, ווי תוספות זאגט אז ער וועט אונטערהייבן די כלי מיט די וואסער דערנענטערן צו די לעכט און ער וועט ממש אויסלעשן דעם פונק אויפן וועג אריין. אדער בשעת ער וועט גיסן די וואסער וועט פונקט אראפקומען א פונק און ער וועט ממש אויסלעשן דעם פונק בידיים, פאר דעם האט מען גוזר געווען אז אפילו ערב שבת טאר מען נישט אנגרייטן דארט א כלי מיט וואסער. זאגט די גמרא. רב זירא הוה קא משתמיט מדרב יודא. רב זירא האט זיך ארויסגעדרייט, ער האט זיך נישט געוואלט טרעפן מיט רב יודא. דבעי למיסק לארעא דישראל ווייל רב זירא האט געוואלט ארויף גיין קיין ארץ ישראל דאמר רב יודא און רב יודא האט געזאגט כל העולה מבבל לארץ ישראל ווער ס'גייט ארויף פון בבל קיין ארץ ישראל עובר בעשה ער איז עובר אויף א עשה שנאמר בבלה יובאו זיי וועלן געפירט ווערן קיין בבל ושמה יהיו דאס א ציווי אז דארטן מוזן זיי בלייבן. האט רב זירא נישט געוואלט אנטרעפן רב יודא ווייל ער האט מורא געהאט ער וועט גוזר זיין אויף אים אז ער טאר נישט ארויף גיין, רב זירא האט געהאלטן אז דאס איז נישט קיין איסור עשה ווייל די פסוק גייט ארויף נאר אויף די כלי שרת און ס'איז נישט קיין גזירה ס'איז פשוט אז די נביא האט געזאגט אז די כלי שרת גייען געפירט ווערן קיין בבל און זיי גייען דארטן בלייבן. אמר האט רב זירא געזאגט, איזיל לאמיך גיין, ואשמע מיניה מילתא, איך וועל הערן א המימרא פון רב יודא אין בית מדרש, ואיתי און איך וועל קומען, ואיסק און איך וועל ארויף גיין קיין ארץ ישראל. אזל איז ער געגאנגען, אשכחיה האט ער אים געטראפן דקאי בי באני, ער איז פונקט געווען אין בית המרחץ. האט ער געהערט וקאמר ליה לשמעיה, רבי יהודה האט געזאגט פאר זיין באדינער אין לשון קודש, הביאו לי נתר, ברענגטס מיר די זייף, הביאו לי מסרק, ברענגטס מיר די קעמל. נאכדעם האט ער געזאגט אויף אראמיש, זאכן וואס זענען וויכטיג פאר יעדן איינעם צו וויסן, נישט יעדער האט פארשטאנען לשון קודש האט ער עס געזאגט אויף אראמיש, פתחו פומייכו, עפנטס אויף ענקערע מיילער, ואפיקו הבלא, לאטס ארויסגיין די היץ, די שווייס פונעם קערפער, ס'הייסט ס'וועט אריינגיין די היץ פונעם בית המרחץ, וועט דאס ארויסגעבן די היץ פונעם קערפער. ואשתו און טרינקט ממיא דבי באני פון די וואסער פונעם בית המרחץ. אמר, האט זיך רב זירא אנגערופן, אלמלא לא באתי ווען איך וואלט נישט געקומען אלא לשמוע דבר זה נאר צו הערן די זאך, דיי וואלט מיר גענוג געווען. זאגט די גמרא, בשלמא, די חלק הביאו נתר הביאו מסרק, אז ער האט געהערט ווי ער רעדט אויף לשון קודש אין בית המרחץ, פון דעם האט ער זיך אפגעלערנט א וויכטיגע זאך, קא משמע לן, דאס לאזט אונז הערן אז דברים של חול, וואכנדיגע געברויכן, נישט קיין הייליגע זאכן, מותר לאמרם מעג מען עס זאגן אין א בית המרחץ אפילו בלשון הקודש. אויכעט די חלק וואס ער האט געזאגט פתחו פומייכו עפענטס אויף די מיילער ואפיקו הבלא און ס'וועט ארויסגיין די שווייס פונעם קערפער נמי דאס איז אויכעט א וויכטיגע רפואה זאך כדשמואל דאמר שמואל הבלא מפיק הבלא היץ נעמט ארויס היץ אז מ'נעמט אריין אין זיך היץ פון א בית המרחץ טוט עס ארויסגעבן די שווייס פונעם קערפער אלא נאר די זאך וואס ער האט געזאגט אשתו מיא דבי באני אז מ'זאל טרינקען וואסער פון דעם בית המרחץ מאי מעליותא וואס איז די גוטסקייט דערפון? ענטפערט די גמרא, דתניא ווייל אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא פארשידענע רפואה זאכן, און איינע פון דעם וועלן מיר זען אז מען זאל טרינקען וואסער אין בית המרחץ, זאגט די ברייתא אכל ולא שתה, א מענטש וואס ער עסט אבער ער טרינקט נישט, אכילתו דם, זיין עסן ווערט אזוי ווי בלוט, ס'איז אזוי ווי ער האט געגעסן בלוט, וזהו תחילת חולי מעיים, און דאס איז דער אנהייב פון חולי מעיים, ס'מאכט קראנק די געדערים. אכל ולא הלך ארבע אמות, א מענטש האט געגעסן און ער האט נישט שפאצירט קיין פיר איילן און ער האט זיך גלייך געלייגט שלאפן, אכילתו מרקבת, זיין עסן ווערט פארשימלט אינעווייניג, וזהו תחילת ריח רע, און דאס איז דער אנהייב וואס ס'געט ארויס א שלעכטער גערוך פונעם מויל. הנצרך לנקביו, אז איינער דארף ארויסגיין אין בית הכסא, ואכל, ער גייט נישט ארויס, נאר ער עסט אויף דעם, דומה לתנור שהסיקוהו על גבי אפרו, איז ער גלייך צו א אויוון וואס מ'האט אנגעהייצט אויף די אלטע אש, מ'שארט נישט ארויס די אלטע אש פאר מ'לייגט אריין פרישע האלץ. וזהו תחילת ריח זוהמא, און דאס איז די אנהייב פון א ריח פון שווייס פונעם גאנצן קערפער. רחץ בחמין זאגט די ברייתא טאמער א מענטש האט זיך געוואשן אויסערליך מיט ווארעמס ולא שתה מהן ער האט נישט געטרינקען ער האט נישט אריינגענומען קיין ווארעם וואסער אין זיך דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ איז ער גלייך צו א אויוון וואס מען האט אנגעהייצט פון אינדרויסן ולא הסיקוהו מבפנים מען האט עס אבער נישט אנגעהייצט פון אינעווייניג וואס דאס קען נישט געהעריג אפבאקן די ברויט. די זעלבע זאך ווען א מענטש איז אין א מרחץ זאל ער מדקדק זיין צו טרינקען וואסער אויכעט הייסע וואסער אזוי וועט ער ווערן גוט דורך געהיצט פון אלע ביידע זייטן און דאס וועט זיין פאר אים צו רפואה. שטעלט זיך די יעבץ וויאזוי מעג מען טרינקען וואסער פון די בית המרחץ? ס'איז א ענין פון בל תשקצו לכאורה, זאגט ער ס'מיינט נישט ממש די וואסער וואס מ'האט גענוצט זיך צו וואשן דעם קערפער, נאר ס'מיינט אנדערע וואסער וואס איז דא דארט אנגעגרייט אינעם בית המרחץ, דער עיקר איז אזוי ווי רש"י זאגט אז ס'מוז נישט זיין וואסער וואס איז ספעציעל אפגעקאכט צו טרינקען, נאר מ'האט עס געקאכט זיך צו וואשן, אבער ס'מיינט נישט אז מ'האט עס שוין גענוצט. נאכדעם שטעלט ער זיך, וויאזוי מעג מען טרינקען אן א ברכה, אין א בית המרחץ שטייט מען דאך אן די בגדים, קען מען דאך נישט מאכן קיין ברכה, זאגט ער ס'קען זיין אז וויבאלד דער מענטש איז נישט דארשטריג, ער טרינקט עס נאר לרפואה, ער וויל זיך שטארקן דעם קערפער דורך דעם, איז עס דומה צו א מענטש וואס ער טרינקט וואסער נאר ווייל ער שטיקט זיך אויף עפעס, אין אזא פאל איז די הלכה אז מען דארף נישט מאכן קיין ברכה. זאגט די ברייתא ווייטער, רחץ בחמין, טאמער א מענטש האט זיך געוואשן מיט הייס וואסער, ולא נשתטף בצונן, און ער האט זיך נישט אפגעשווענקט נאכדעם מיט קאלטע וואסער, דומה לברזל, איז ער אזוי ווי א אייזן שהכניסוהו לאור, מ'האט עס אריינגעלייגט אין פייער, ולא הכניסוהו לצונן, מ'האט עס אבער נישט נאכדעם אריינגעלייגט אין קאלטס, וואס דאס טוט שטארק מאכן דעם אייזן, אזוי איז דער מענטש ווערט נאר אפגעשוואכט, אבער ער ווערט נישט געשטארקט. רחץ טאמער מען האט זיך געוואשן מיט וואסער ולא סך, מען האט זיך נישט אנגעשמירט מיט אויל, דומה למים על גבי חבית, איז ער גלייך צו וואסער וואס מען לייגט אויף א חבית פון אינדרויסן אויף די זייטן, און מען לייגט עס נישט אריין אינעווייניג, ווען א מענטש שמירט זיך אן מיט אויל, שטייט דאך אין פסוק כשמן בעצמותיו ס'גייט אריין, ס'גייט ס'דרינגט אריין אין די ביינער. זאגט די זוהר הקדוש. וילך אברם כאשר דיבר אליו השם, אמר רב אלעזר, תא חזי דהא לא כתיב ויצא אברם כאשר דיבר אליו השם, שטייט נישט אז ער איז ארויס געגאנגען פון זיין טאטענס הויז, נאר ער איז געגאנגען, אלא וילך, כאילו איינער האלט שוין אינמיטן גיין, כמה דאת אמר לך לך, פונקט ווי ביי די ציווי איז געשטאנען לך לך, און ס'איז נישט געשטאנען צא, זאגט ער די סיבה איז דהא יציאה בקדמיתא עבדו, די יציאה, די ארויסגיין פון זייער שטאט איז שוין געווען פון פארדעם, דכתיב ס'שטייט שוין אין סוף פרשת נח ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, והשתא כתיב וילך ולא כתיב ויצא ווייל זענען שוין געווען אונטערוועגנס זענען נישט יעצט ארויס. זאגט ער ווייטער ס'שטייט אין פסוק כאשר דיבר אליו ה', דאס מיינט דאבטח ליה בכלהו הבטחות די אייבערשטער האט אים פארשפראכן די אלע זאכן, וילך איתו לוט, דאתחבר עמיה, לוט האט זיך באהאפטן מיט אברהם בגין למילף מעובדוי, ווייל ער האט זיך געוואלט אפלערנען פון זיינע מעשים, ועם כל דא, לא אוליף כולי האי, ער האט נישט אזויפיל אפגעלערנט, פארשידענע זאכן האט ער זיך יא געלערנט, למשל די ענין פון הכנסת אורחים, אבער אנדערע זאכן האט ער נישט אפגעלערנט פון אברהם. אמר רבי אלעזר זכאין אינון צדיקייא, וואויל זענען די צדיקים, דאולפי אורחוי דקודשא בריך הוא וואס זיי לערנען זיך אויס די וועגן פונעם אייבערשטן בגין למיהך בהו ווייל זיי ווילן גיין אין די וועגן פונעם אייבערשטן, ולדחלא מניה זיי זאלן ציטערן פון אים, מההוא יומא דדינא פון דעם יום הדין, דזמין בר נש למיהב דינא וחושבנא לקודשא בריך הוא וואו דער מענטש איז פארגעברייט צו געבן א דין וחשבון פארן אייבערשטן. פתח ואמר האט רבי אלעזר ווייטער געזאגט, ס'שטייט א פסוק אין איוב, ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו

ונפשא און דער זעל בעיא לאתפרשא מניה ס'וויל זיך אפשיידן פון אים, כדין דעמאלטס אתיהיב רשו איז געגעבן א רעכט לבר נש פארן מענטש למחמי צו זען, מה דלא הוה ליה רשו למחמי, וואס ער האט נישט געהאט קיין רשות צו זען, בזמנא דגופא שלטא ווען דער גוף האט נאך שולט געווען וקאים על בורייה און דער מענטש איז געווען געזונט און שטארק. כדין און דעמאלטס קיימי עליה תלת שליחים, ס'קומען דריי שליחים, מלאכים אויף אים, וחשבי, זיי רעכענען אויס יומוי זיינע טעג וחובוי און זיינע עבירות וכל מה דעבד בהאי עלמא אלעס וואס ער האט געטון אויף די וועלט,

טוט ער אלעס אונטערשרייבן און מיט דעם טוט מען אים משפט'ן שפעטער אויף יענע וועלט, על קדמאה אויף די פריערדיגע זאכן ועל בתראין אויף די שפעטערדיגע זאכן, על חדתי אויף די נייע זאכן ועל עתיקין אויף די אלטע זאכן, לא אתנשי חד מינייהו, ס'איז נישט פארגעסן געווארן קיין איינע פון די זאכן. הדא הוא דכתיב, לדעת כל אנשי מעשהו, אז יעדער מענטש זאל וויסן אלע זיינע מעשים. וכל אינון עובדין דעבד בהאי עלמא, די אלע מעשים וואס ער האט געטון אויף די וועלט בגופא ורוחא, ווען ער איז געווען צוזאמגעשטעלט פון א גוף מיט א רוח אינאיינעם, הכי נמי יהיב חושבן אזוי געבט מען אויכעט אפ א דין וחשבון בגופא ורוחא עד לא יפוק מעלמא נאך פאר מען גייט אוועק פון די וועלט ווען די גוף מיט די רוח זענען נאך אינאיינעם, טוט דער מענטש מודה זיין און אונטערשרייבן אויף די אלע זאכן. תא חזי קום און זע, כמה דחייביא, פונקט ווי די רשעים, אקשי קדל, וואס טוען זיך פארהארטעווען דעם גענאק בהאי עלמא אויף די וועלט, הכי נמי, די זעלבע זאך אפילו בשעתא דבעי לנפקא מהאי עלמא, אפילו ווען ס'קומט שוין די צייט ער זאל גיין פון די וועלט אקשי קדל, טוען זיי פארהארטעווען זייערע גענאקן. בגין כך, פאר דעם זכאה הוא בר נש, וואויל איז פאר דעם מענטש דיליף בהאי עלמא וואס ער לערנט זיך אויס אויף די וועלט ארחוי דקודשא בריך הוא די וועגן פונעם אייבערשטן, בגין למיהך בהו, צו גיין אין זיי. אין הלכה לערנט מען היינט פון שולחן ערוך יורה דעה, הלכות צדקה. זאגט דער מחבר, מצוות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, ס'איז א מצוות עשה צו געבן צדקה לויט וויפיל א מענטש האט, וכמה פעמים נצטווינו בה במצוות עשה, ס'איז דא מערערע מצוות עשה אויף דעם אין די תורה, ויש לא תעשה, עס איז אויך דא א לא תעשה במעלים עיניו ממנו, ווען איינער טוט זיך פארהוילן די אויגן, פון א ארעמאן שנאמר לא תאמץ את לבבך, זאלסט נישט פארשטייפן דיין הארץ, ולא תקפץ את ידך, זאלסט נישט פארמאכן דיין האנט. כל המעלים עיניו ממנה ווער ס'טוט פארהוילן זיינע אויגן פון צדקה נקרא בליעל, ער ווערט אנגערופן א מענטש וואס האט נישט קיין עול, וכאילו עובד עבודה זרה. ומאד יש ליזהר בה, מ'דארף זייער אכט געבן, כי אפשר ס'איז מעגליך שיבוא לידי שפיכות דמים, ס'קען צוקומען צו בלוט פארגיסונג, שימות העני המבקש אם לא יתן לו מיד, טאמער מ'געבט נישט פארן ארעמאן גלייך קען ער חלילה אויסגיין, כעובדא דנחום איש גם זו, אזוי ווי ס'איז געווען די מעשה אין מסכת תענית שטייט עס ביי נחום איש גם זו. זאגט דער מחבר ווייטער, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, א מענטש ווערט קיינמאל נישט פארארעמט פון דעם וואס ער גיבט צדקה, ולא דבר רע נישט קיין שום שלעכטע זאך ולא היזק נישט קיין שאדן מתגלגל על ידה קען נישט צוקומען דורך צדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, די מעשים פון צדקה וועלן זיין פרידן, עס וועט נאר ברענגען גוטע זאכן. זאגט דער מחבר כל המרחם על העניים, ווער ס'דערבארעמט זיך אויף ארעמע לייט, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו וועט זיך דער אייבערשטער אויף אים דערבארעמען, און דער רמ"א לייגט נאך צו, אז א מענטש דארף לייגן אויפן הארץ אז ער שטייט כסדר און ער בעט פונעם אייבערשטן פרנסה, איז פונקט ווי ער וויל אז דער אייבערשטער זאל צוהערן זיין געבעט, אזוי דארף ער צוהערן די געבעט פון די ארעמע לייט. נאך א זאך דארף מען געדענקען, אז ארעמקייט איז א גלגל החוזר בעולם, און די סוף וועט זיין אז אדער ער אדער זיין זון אדער זיין אייניקל איינער וועט נאך צוקומען צו דעם און ער וועט נאך דארפן צוקומען צו צו אנדערע מענטשן, און אז ער וועט זיך מרחם זיין אויף אנדערע וועט מען זיך מרחם זיין אויף אים און אויף זיינע קינדער און אייניקלעך. זאגט דער מחבר ווייטער, הצדקה דוחה את הגזירות הקשות, ס'קען אפשטופן שווערע גזירות, וברעב, און ווען ס'איז דא א הונגער אויף די וועלט תציל ממוות קען עס ראטעווען מענטשן פון טויט, כמו שאירע לצרפית, אזוי ווי ס'איז געווען ביי די מעשה די פרוי די צרפתית וואס זי האט אריינגענומען אליהו הנביא זי האט אים געשפייזט און דורך דעם איז איר זוהן געווארן אויפגעלעבט. און דער ש"ך לייגט צו אז הוא הדין פון אלע אנדערע מיני מיתות נישט נאר פון הונגער. ווי ס'ווערט געברענגט אסאך מעשה'ס אין סוף מסכת שבת, און ער זאגט אויך אט דאס צו צוגעבן לאנגע יארן, אזוי ווי די גמרא פארציילט אין בבא בתרא א מעשה מיט בנימין הצדיק. מוסר לערנט מען אין ספר חסידים, סימן מ"ד, ארבע כיתות אינן מקבלות פני השכינה, ס'דא פיר קאטעגאריעס פון מענטשן וואס זיי טוען נישט מקבל זיין די פני השכינה, און די פיר זענען כת שקרים, ליגנערס, כת חניפים, כת מספרי לשון הרע און כת ליצנים, וכולם מפורשים בכתובים, אויף אלע איז דא פסוקים ווי ער גייט ברענגען. כת שקרים שטייט אין פסוק דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ווער ס'רעדט ליגענט, דער וועט נישט קענען בלייבן פאר מיינע אויגן זאגט דער אייבערשטער. וגם במלחמת אחאב, ס'איז געווען א צייט וואס אחאב המלך האט געוואלט גיין מלחמה האלטן מיט ארם, כשבאו ושאלו אל הנביאים ווען זיי געקומען פרעגן זיינע נביאים אם יצא עליהם צו ער זאל ארויס גיין אויף זיי אין מלחמה אדער נישט, בא רוחו של נבות לפני ה' איז געקומען די גייסט פון נבות היזרעאלי פארן אייבערשטן וואס ער איז געהארגעט געווארן אויפן באפעל פון איזבל אשת אחאב, ויאמר און ער האט געזאגט א פלאן אצא איך וועל ארויס גיין והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו איך וועל איינרעדן זיינע נביאים אז זיי זאלן זאגן ער זאל ארויף גיין אין מלחמה און ער וועט דארטן שטארבן. ויאמר צא האט דער אייבערשטער געזאגט גיי ארויס, קענסט טאקע אזוי טון, ודרשו חכמים צא ממחיצתי וויבאלד דו האסט געזאגט אז דו גייסט זיין א רוח שקר מוזטו ארויסגיין פון מיין מחיצה. חנפים, שטייט אין פסוק כי לא לפניו חנף יבוא, א חונף קען נישט זיין פארן אייבערשטן, מספרי לשון הרע שנאמר כי לא קל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, לא יגור איתך רע, ס'קען נישט וואוינען מיט דיר איינער וואס איז רע, לא יכנס במחיצתך ער קען נישט אריינגיין אין דיין מחיצה.

לשון הרע זאגט ער מיינט מספר בגנאי של חברו, ווען איינער זאל פארציילן א שאנדע פונעם חבר, אפילו דבר אמת, אפילו עס איז א אמת'ע זאך, וגם משל הדיוט הוא, אפילו די זאך איז באקאנט, מענטשן רעדן דערפון, דו טארסט עס נישט גיין פארציילן, און אז יא איז עס לשון הרע. זאגט ער ווייטער, מי שהוציא שם רע על חברו, טאמער א מענטש לאזט ארויס א שלעכטן שם אויף זיין חבר, או חירפו בחרפות שלא היה חשוד בה, ער פארציילט דא פון פארשידענע זאכן וואס קיינער האט אים נישט חושד געווען דעם חבר אויף אזאלעכע זאכן, ולא הכיר אדם בה מעולם, קיינער האט קיינמאל נישט געוויסט אז ס'איז דא ביי אים אזא פראבלעם, ביז ווען דער מענטש ג-ל האט אויפגעדעקט דעם פראבלעם, אין עוונו מתכפר זיין זינד ווערט קיינמאל נישט פארצייט, מפני שאינו יכול לתקן את אשר עוותו ער קען קיינמאל נישט פאררעכטן דאס וואס ער האט אים פארדארבן און אפגעטוהן, ואינו יכול להחזיר חרפת חברו ער קען קיינמאל נישט צוריקדרייען די שאנד פונעם חבר, וזהו שאמר שלמה, דאס איז די פשט וואס שלמה המלך האט געזאגט אין משלי, פן יחסדך שומע. ס'שטייט דארט פארדעם אין פסוק, וסוד אחר אל תגל, זאלסט נישט אויפדעקן א צווייטנס סוד. פן יחסדך שומע מיינט, אז דער וואס ס'הערט עס, וועט דיך פארשעמען, ער וועט דיך אנרופן א מוצא דיבה. און די סיפא פונעם פסוק איז, ודיבתך לא תשוב, די שלעכטע רייד וואס דו האסט ארויסגעלאזט אויף יענעם, דאס קענסטו קיינמאל נישט צוריקברענגען, זעהן מיר פון דעם אז ס'איז זייער שווער תשובה צו טון פון לשון הרע.